טייערע גוטע פריינט, היינט איז פרשת כי תשא, און היינט גייט זיין פשוט א שיעור אויף זוהר פרשת כי תשא. אין דעם פרשה איז דא די אנהייב וואס רעדט זיך וועגן מחצית השקל, אונז האבן געלערנט פרשת שקלים בעת אינדערוועגן, דא א קליינע שטיקל זוהר דא וועגן דעם אבער ס'איז זעט אויס ממש א קאפי פעיסט פון א אנדערע פלאץ ווי דער זוהר רעדט וועגן די ענין פון שקלים און אונז האבן גערעדט וועגן דעם שוין שבת שקלים סאו אונז גייען ווייטער נאכדעם איז דא א שטיקל רעיא מהימנא אויף די ענין פון שקלים איז ווייטער רעיא מהימנא איז כידוע אז ס'איז נישט חלק פון די עיקר הזוהר ס'איז נאך א ספר אויך עוסק אין דעם שבת שקלים אקעי דאס איז די ערשטע זאך. נאכדעם אין חומש איז דא נאך אביסל פרשיות. אבער נאך דעם די עיקר זאך וואס קומט אין כי תשא איז אז מ'קומען אן צו די מעשה פון די עגל עס איז משה רבינו ער קומט אראפ ער וויל באקומען די לוחות ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו לוחות אבן כתובים באצבע אליהם און ס'הייבט זיך אן די גאנצע מעשה וירא העם כי בושש משה לרדת און די גאנצע עגל אשר עשה אהרן אהרן'ס עגל שווערע פרשה, די חלקים פון דעם וואס זענען נקרא ולא מתרגם ווי די משנה זאגט סוף מגילה, מעשה עגל הראשון נקרא ולא מתרגם, דאס הייסט די אז דאס אז אהרן האט געמאכט א עגל, דאס איז א דבר שנקרא ולא מתרגם, נקרא ולא מתרגם איז טייטש, לשון קודש קען מען עס זאגן, אבער אויף אראמיש, אויף ענגליש קען מען עס נישט זאגן, מען קען דאס נישט זאגן, מען קען עס נישט זאגן אויף ענגליש. אז ס'איז א סוד, זאכן וואס מ'וויל נישט אז די וועלט זאל וויסן, מ'וויל נישט אז די המון עם, מענטשן וואס האבן נישט געטאן די ריכטיגע ארבעט, די ריכטיגע הכנה אריינצוגיין אין די נושא, זאלן עס נישט וויסן, נישט אז אונז זענען שלעכטע וואס אונז ווילן נישט זאל וויסן, רעדן אלעמאל, נאר אז דאס איז א זאך וואס פאדערט זיך א געוויסע אינערליכקייט, ס'פאדערט זיך א געוויסע אינטימעסי צו קענען רעדן וועגן די עגל אשר עשה אהרן. און אוודאי אז אין ישיבה לערנט מען וועגן דעם אבער אין מען ליינט אין בית מדרש אפילו וואס איז מתרגם ס'איז מענטשן וואס קענען נישט בעצם קיין לשון הקודש נישט קיין עברית די מענטשן וואס מען שרייבט פאר זיי די מגילה ככתבם וכלשונם איז אלץ פיין און וואויל אבער די מעשה עגל איז נקרא ולא מתרגם אז ס'איז א סוד איז עס דא א ספר וואס אונז לערנען וואס האט נישט מורא פון אריין גיין אין די סוד, ס'איז געשריבן ס'איז אביסל פארקערט ווייל די זוהר איז אויף אראמיש, און וואס ס'איז לכאורה אמאל געווען די שפראך וואס מ'האט יא געקענט, אבער די זוהר איז געשריבן אויף דעם צייט, בשם די צייט אדער אין די צייט וואס ס'איז פארקערט, לשון קודש קענען די גוים אפילו קיין לשון הקודש, איך זאג נישט אז ס'דא גוים וואס קענען אראמיש אבער באופן כללי אפילו אידן, נאר תלמידי חכמים קענען ליינען א ספר וואס איז געשריבן אויף אראמיש, געשריבן אויף לשון קודש, וואלט עס יעדער איינער געליינט, און געזען גלייך וואס עס שטייט, וואס עס שטייט נישט. אבער אז עס שרייבט זיך אויף אראמיש, הייסט ווער ס'קען גמרא, א תלמיד חכם, וואס קען גמרא, קען דאך ליינען אראמיש, אפשר נעמט אים צייט, אפשר פארקערט דאס וואס סלאוט אים דאון, אפילו א תלמיד חכם, ווער קען אראמיש, יעדער איינער קען ליינען גמרא, אבער עס איז נישט אזוי גרינג ווי עס ליינט זיך ענגליש, נישט אזוי גרינג ווי עס ליינט זיך אפילו לשון הקודש, לשון מקרא, לשון משנה. דארף אביסל זיך אראפסטארטן סלאו דאון אביסל טייטשן יעדע ווארט אין קאפ וואס גייט וואס מיינט דאס בעצם דאס איז א גוטע זאך דאס איז די כוונה נקרא ולא מתרגם אז ס'זאל זיין דעם א געוויסע ערנסטקייט איז די פרשה פון די עיקר זוהר די עיקר זוהר אויף די פרשה איך מיין די גאנצע זוהר אויף די פרשה אזויווי געזאגט די ערשטע שטיקל איז לכאורה נישט שייך צו די פרשה בעיקר הדבר שייך צו שבת שקלים אפשר עיקר הזוהר אויף די פרשה איז אויף דעם סוגיא פון די עגל, און טאקע במיוחד אויף די עגל אשר עשה אהרן, זייער די זוהר זאגט לשון פלא אין דף קצ ג עמוד א', תא חזי מה כתיב, וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, אי חסידא קדישא, כמה רעותך הוה לטב ולא ידעת לאסתמרא. דו ביסט א חסיד קדוש רבי שמעון רעד דא. ביסט א חסיד קדוש. דו האסט נישט, האסט געהאט א גוטן רצון, אבער האסט נישט געוואוסט אז ס'דא דא א ערב רב, ס'דא דא איינער וואס האט דיך מיסטרענסלעיטעד, יא, דאס איז די זוהר רעדט בעיקר איז מאשים די ערב רב אין די עגל. אדער איך בין מקדים את המאוחר דא, לאמיר צוריק גיין, לאמיר צוריק גיין צו די אנהייב מעשה, און ס'איז אינטערעסאנט אזוי ווי, אסאך זאכן פון די זוהר איז כפי הסוד כפי די מצב פון דעם פרשה איז אזוי איז די סדר הסיפור אזוי איז די סדר הצעת הדברים פון די זוהר איינע פון די סגולות פון דעם ספר איז אז ער איז אזוי ווי פאעטרי וואס איז די חילוק פון פראוז און פאעטרי פראוז איז א ווערטער וואס געבן ארויס וואס מען זאגט פאעטרי איז איז נישט נאר די ווערטער געבן עס ארויס נאר אויך די ליינס און אויך די גוף פאר דאס די גוף הכתב יא די גוף אזוי ווי די מגילת אסתר איז דא די עשרת בני המן זענען שרייבט מען אריח על גבי אריח אזוי ווי שלא תהא תקומה למפלתן ס'הייסט נישט נאר אין די משמעות פון די ווערטער משמעות מאכט נישט קיין חילוק וועלכע פאנט מ'מאכט מאכט נישט קיין חילוק די משמעות וועלכע עיצוב וועלכע סארט ליינס איז דא אין די שירה אבער די גוף השירה און די פאקט פון די שירה מאכט זיך א חילוק. און אזוי איז ווען מען לערנט פנימיות, ווען מען לערנט זוהר דארף מען געדענקען אז די חיצוניות, די גוף הדבר דארף שטימען מיט, אנישט, נישט, די שכינה איז שורה, די אמת איז שורה, נשמה בגוף, אויב א מענטש, אין אנדערע ווערטער אויב מען לערנט סוגיות וואס זענען שווערע סוגיות, סוגיות, נישט נאר שווער, יא, ס'דא סודות, ס'דא צוויי סארט סודות אין לערנען. אסאך מאל ס'איז דא סודות וואס מ'זאגט זיי נישט ווייל זיי זענען צו הויעך דאס איז איין ענין איין סארט סוד וואס איז א סוד וואס מ'דארף א הכנה און א הכשרה פאר דעם ס'דא אויך סודות און אפשר איז דאס היינו הך אבער ס'דא אויך סודות וואס מ'זאגט זיי נישט אזוי ווי שטייט אין די גמרא למשל למלך שבנה ארמון על האשפה אין כבודו של מלך שיזכירו שמו על האשפה, עס איז דא א סוד, דאס איז די סוד פון שבירת הכלים, זאגט די אריז ל, אז די וועלט, די מלך'ס פאלאץ, די מלך'ס בנין, איז געבויט אויף א שטיק גארבעדזש, אויף, אשפה מיינט נישט נאר גארבעדזש, יא, עס מיינט מיסט פון בית הכסא'ס, ממש געבויט אויף דרעק, און, ס'איז אמת, ווער ס'וויל וויסן, אויב איינער וויל האבן די דזשאב, מי שרוצה לקחת על עצמו דעם תפקיד פון בויען די ארמונו של מלך, דארף ער וויסן וויאזוי צו דיעלען מיט דעם דרעק, ס'איז נישטא קיין אנדערע וועג. אבער דאס איז נישט קיין כבוד, דאס איז לשון הרע, דאס איז א איסור פון לשון הרע, עס שטייט אין די מדרש בראשית רבה אין אנהייב אז איינער איז מספר מעשה מרכבה שלא כראוי הייסט ער א מתכבד בקלונו של מלך, הייסט ער רעדט לשון הרע אויף די שכינה, ער רעדט לשון הרע פארוואס? ווייל מעשה מרכבה פשט אז מען גייט זיך, מען גייט פארשטיין, מען גייט פארשטיין אלעמאל מיינט פארשטיין די חסרונות, פארשטיין וויאזוי מען, וויאזוי מען בויט דאס, פארשטיין ווי אזוי מען קומט אן פון פון זירא צו איינס, יא וויאזוי מען קומט אן פון יש מאין, פון אין צו יש אדער פון ערגער פון אין, פון א תוהו ובוהו צו יש, דאס איז דאס איז א סוד, איז פרשיות אזוי ווי די עגל, שווערע פרשה, יעדער איינער ווייסט אז שווערע פרשה, וואס איז שווער? וויאזוי קען זיין די אידן האבן געזינדיגט? ס'איז שווער מען קען זינדיגן, דאס איז נישט שווער, נישט דאס איז די פראבלעם, ס'איז אזוי פרומקייט, מענטשן ליינען חסידישע ספרים אזוי, חלילה ווייסט וואס איז געווען די ערב רב, וואס האסטו אויפגעטון אין די ערב רב, האסט געטראפן עפעס א קרבן, אלץ אנלייגן אויף אים. דא גייט עפעס פאר, דא גייט עפעס פאר וואס אונז זאגן איז, אויב דו ווילסט לערנען א פרשה של חטא, אויב דו ווילסט לערנען א פרשה של כישלון, אויב דו ווילסט לערנען די אשפה, אויף דעם אשפה אלעמאל בויט זיך די משכן, יא? די משכן איז די, וואס אונז לערנען א פרשה צוריק און א פרשה שפעטער, די משכן דאס איז די ארמון וואס די מלך בויט אויפן אשפה פון די עגל, יא? ידוע די מחצית השקל אין די האנט, אלע מיני רמזים וואס שטייט שוין אין מדרשים און רש"י, אז ווי די משכן איז א תיקון אדער א בנין אויפן חטא העגל, ס'הייסט, אז מען פארשטייט נישט די משכן אן די עגל ס'איז נישט בחינם נישט פונקט ווייל ס'איז געווען אין דעם צייט האט מען געדארפט אריינלייגן אין די חומש אין מוקדם ומאוחר בתורה דאס הייסט ס'איז געבויט אויפן סדר הענינים אויכעט אויב ס'איז געבויט אויפן סדר הענינים הייסט אז די משכן פארשטייט מען נישט נאר מ'פארציילט די עגל און לא בחינם אז אהרן דער לעצטע וואך ווען ואתה תצוה לעמען אהרן האט מען גערעדט וועגן אהרן וועגן זיי אהרן'ס. דא וועגן משה ס'איז דא וועגן די בגדי הקודש אשר לאהרן וואס מאכט די מאכט די קד וואס מאכט די קדושת המשכן, נישט בחינם איז ער דער וואס מאכט אויך די עגל ווייל ער פארשטייט צו דעם, זיי האבן נישט געמאכט קיין טעות אין אדרעס, גערופן אהרן דו ביסט דאך אזא פרומער פארוואס האט ער געמאכט די עגל? אהרן האט געמאכט די עגל ווייל אזוי ווי דער זוהר זאגט איז געווען א חסידא קדישא גוטע גוטן רצון ער האט געוואוסט וואס ער טוט, אה ס'איז געווען דא עפעס א חוסר הבנה עפעס איז ארויסגעקומען פון דעם שלעכט. אבער דאס זענען די דאס זענען די סודות וואס די זוהר ערלויבט זיך דאס איז די פלאץ ווי מען דארף זיך קענען אביסל אריינלייגן און דאס איז דאס איז אויך די פאקט מציאות חייני אז אויב איך אויב איך וויל לערנען וועגן דעם איך וויל לערנען וועגן וועגן בעיות איך וויל ווערן רעדן וועגן די חרבן רעדן וועגן אלע חרבנות און תלוי אין חטא העגל וכו' וכו' דאס הייסט אז מען וויל לערנען וועגן די זאכן וואס זענען נישט מתוקן לערנען וועגן די מציאות העולם, מציאות העולם איז מציאות האדם, ווייל ווי מ'זאגט כל אחד יודע נגעי לבבו, איז נישט קיין גרויסע, נישט קיין גרויסע מדריגה, יעדער איינער ווייסט אז די וועלט איז איז חרוב ונחרב, די וועלט איז א שטיק דרעק, נישט ווייל נישט ווייל מ'האט אים פיינט, פלעין ס'וואלט געקענט זיין בעסער, ווען ס'וואלט נישט געקענט זיין בעסער, וואלט איך נישט גערעדט וועגן דעם, ס'דא א גרויסן א גרויסן אשפה, און ס'איז, מען רופט עס חטא העגל, מען וועט עס רופן וועלכע יעדע וואך וואטעווער פרשה עס וועט זיין, און אז מען לערנט וועגן דעם, אויב איינער, איך וויל זאגן קלאר, אויב איינער האט צו א גוטן טעאריע וועגן דעם, האט צו א גוטן שטיקל תורה, וואס האט נישט פארשטאנען די גאנצע זאך, קען איינער זאגן א שיעור, א שיעור מסודר ומיושב, בנוי לתלפיות, וואס איז די סוגיא פון די חטא העגל, און קען ער זאגן אלע שיטות ראשונים און אלע שיטות אחרונים, ברוך השם, מען דארף טאקע זאגן אזא שיעור, לימוד התורה. אבער דאס איז נישט די לימוד, דאס איז נישט די סוד העגל, דאס איז נישט די זוהר אויף די עגל. לימוד העגל דארף זיין א צובראכענע שיעור, אזא שיעור וואס מ'איז נישט קלאר ווי די התחלה, ווי די קשיא איז, ווי הייבט זיך אן, ווי די תירוץ פארענדיגט זיך. עפעס א שיעור וואס מ'גייט אנהייבן אינדערמיטן, מ'וועט זיך פרובירן צו דרייען אהער און אהין. פארוואס דארף די שיעור אזוי אויסזען? איז פארוואס דארף פארוואס דארף די לימוד אזוי אויסזען? ווייל א לימוד, לימוד אמיתי, לימוד וואס איז על מנת לעשות, וואס איז מתוך לעשות, וואס איז נזכרים ונעשים, יא, וואס די נעשה מאכט דאס נעשה לנשמע, מוז זיין בדיוק אזוי ווי איך האב געזאגט די התאמה פון די גוף און די נפש, אזוי ווי די ווערטער פון די פאעם און די תוכן א פאעם, ס'מוז זיין כמות שהיא, אה, די זאך וואס מ'לערנט וועגן, יא, לערנען איז נישט נאר וועגן זאכן, לערנען איז די זאכן אליינס. ווען מען לערנט ריכטיג וועגן דעם דער זוהר ווער ס'קוקט דער זוהר איך מיין גאנץ זוהר אויף פרשת כי תשא איז עוסק אין די סוגיא פון די עגל אפאר מאל אסאך מאל וואס ס'איז נישט קלאר עס הייבט זיך שוין מיט א פסוק נישט אינגאנצן קלאר ווי וויאזוי מ'דארף זעצן די גאנצע מבנה אזוי די סדר המעשה עס הייבט זיך עפעס אן עפעס א מעשה און ס'ענדיגט זיך עפעס און דער שטייט אפאר מאל אינמיטן חסר און מפרשים זאגן יא עס זעט אויס אז ס'פעלט פון א כתב יד איך האלט אז געווענליך בכלל אמאל אפשר איז דא א כתב יד אבער איך מיין אז אסאך מאל עס שטייט חסר עס פעלט נישט נאר אין די כתב יד עס פעלט אין די וועלט פעלט נישט אין די כתב יד, מען טרעפט אין די כתב יד, איך זאג א אנדערע תורה, אבער עס פעלט נישט אין די כתב יד פון די זוהר, פונקט מען האט פארלוירן דעם דף, עס מאכט זייער מאדנע דעם, פארוואס זאל מען פארלירן די דף, עס איז אסאך כתב יד'ס פון די זוהר, אלטע כתב יד'ס, אלע פון זיי פעלט, זייער מאדנע, ניין, די מחברי הזוהר, די וואס האבן משיג געווען די זוהר, זיי האבן געלערנט אין די עגל, אבער זיי האבן נישט געטראפן א וועג וויאזוי, דאס איז נישט קיין פרשה וואס מען לייגט אריין אין א שיינע פעקעדזש און מען זאגט א שיעור, עגל, אםממממ, דאס איז נישט אזוי, דאס איז עפעס א פרשה וואס מען טרעפט אין אזעלכע צעריסענע פעיפערס, די אנהייב פעלט, די סוף פעלט, די מיטן פעלט,

פרשת בראשית איז מען בויט די וועלט, א געוואלדיגע פרשה. פרשת כי תשא איז עפעס א פרשה פון א צעריסענע פרשה. איז די זוהר אויך צעריסן, וכך ראוי להיות. אקעי, איז כמנהג הזוהר איז עס א מעשה, א מעשה, עס הייבט זיך אן מיט א מעשה. און די מעשה הייבט זיך אן לכאורה זייער ווייט פון די עגל, עס איז קלאר בעיני, איך האב געלערנט אמאל די זוהר, אין אנדערע וועג, ס'איז קלאר אבער בעיני אז די שטיקל זוהר דא קומט צו רעדן וועגן די וועגן די נושא פון די עגל, ס'איז אלץ הקדמות, הקדמות להקדמות, און רעדט ארום און בסוף וועט אנקומען, ס'גייט נישט היינט אנקומען ביז די ענין פון די עגל, אבער איך וויל אנהייבן מיט די מיט די מעשה וואס די זוהר הייבט אן און אביסל זעהן פארוואס פארוואס דאס איז דאס איז בעצם א פירוש אויף די עגל און פארוואס דאס איז בעצם א פירוש אויף חיים חיים שלנו עכשיו היום אין גלות. רבי יוסי מיט רבי חייא זענען געגאנגען אויפן וועג, צוויי חברים, איינער פון די גרויסע חברי הזוהר, זענען געגאנגען געפארן, געמאכט צו געפארן בדווקא אויפן וועג, צו געפארן און געדארפט ערגעץ אנקומען, צו ס'איז א משל, אלעמאל ווען מ'לערנט זוהר, אבער דאס איז א ענין, זענען געפארן אויפן וועג, שוין איז געווארן נאכט, האבן זיי גענעכטיגט ערגעץ, אז ס'איז, האבן זיך אנגעהויבן, אז זיי קומען אינדערפרי, און מיר זעהן ס'הייבט אן צו קומען, ס'הייבט אן צו ווערן די פרי, שוין, וועקן זיי זיך אויף, זאגט רבי חייא, צו רבי יוסי קום, צו רבי יוסי קום, לאמיר גיין, ס'איז האיר השחר, יא, ס'הייבט זיך אן, מ'איז אויף אמאל, יא, אמאל איז מען א, אין א נייע פלאץ, אין א ווייטע פלאץ, ס'שלאפט זיך נישט אזוי געשמאק, אינדערהיים קען מען איינשלאפן, שלאפן ביז, ביז אינדערפרי, אדער אפילו מ'שטייט אויף חצות, יא.

אלע בני המזרח, די זון קומט דאך פון מזרח, און די מזרח איז ידוע עד היום הזה רופט מען די מזרח, אזוי ווי די זוהר, די מזרח איז אזוי ווי ס'איז דא מזרח הרחוק, מזרח התיכון, מזרח הקרוב, די מזרח איז אזוי ווי די איסט, יא, אין די איסט, זוהר רעדט וועגן די בני קדם אין אנדערע פרשיות. די מזרח דארט קומט די זון פון כאילו יא, גייט ארום אבער ס'קומט כאילו פון די מזרח. דארט זענען דא מענטשן עובדי עבודה זרה, די אמאליגע עובדי עבודה זרה, היינט זיי זענען בעיקר אין מזרח, אזוי איז די מציאות פון עולם, ס'איז געווען דעמאלטס שוין בזמן הזוהר, ס'איז שוין א לאנגע צייט אזוי, אפשר שוין מרומז אין די תורה. די בני המזרח, וואס טוהן זיי? עס קומט ארויף די זון, זיי שטעלן זיך אויף און זיי בוקן זיך צום זון. און די זוהר האט געהערט, און ס'איז דא מקורות אויף דעם, מ'האט געלערנט אמאל. רבי חייא האט געהערט אז די ענין עבודת השמש, דאס האט עפעס בדווקא אין די התחלה, אנדערע ווערטער דאווענען ותיקין יא, לכאורה איך מיין דאס איז די טייטש, שטייט מען זאגט ייראוך עם שמש מבקשי פניך, א גרויסע ענין יא, אויפשטיין מיט די זון מבקשי פניך, טייטש אז בעצם ס'דא די גוים אזוי ווי די גמרא זאגט אין ברכות. דארט שטייט מלכי מזרח ומערב משתחוים לחמה יא די מלכי מערב האבן שוין כובש געווען זיי דינען שוין נישט די זון אבער די מלכי מזרח דינען נאך די זון זיי שטייען אויף און די דינען די זון פון דעם איז די ענין פון דאווענען ותיקין דאס הייסט נישט ווייל מען דינט די זון איך האב נישט אמאל געזאגט איינער לויפט נאך צופיל די זייגער מען דינט נישט די זון און די ענין איז צו פארקערט צו ווייזן אז אונז זענען נישט קיין עובדי השמש אונז זענען ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם אקעי דאס איז די פשוט'ע טייטש קודם איז זיי דינען די זון, דאס איז די עובדי בני השמש, בני המזרח, די מענטשן פון די מקום השמש דינען די זון. און ער האט אפילו געזאגט וויאזוי זיי רופן עס, אז זיי רופן, זיי האבן אזא גאט, זיי רופן עס די גאט פון די זון, און זיי רופן אים אלהא דמרגלא דנהיר, די גאט פון די ליכטיגע דיימאנט וואס שיינט, כאילו דער גאט איז עפעס א דיימאנט אין הימל, ער איז די זון, כאילו די זון אליינס איז א גאט, אדער די גורם אויף דעם גאט, עקטשועלי יא. זאגט רבי חייא א דבר חידוש דבר חידוש ווילסטו מיינען וואלסטו געמיינט כ'האב געלערנט דאס מיין איך אמאל א שיעור וואלסטו געמיינט אז דאס איז שטותים נאראנים דאס זאגט מען נארמאל אין נגלה שיעור זאגט מען דאס זענען נאראנים משוגעים טיפשים זאגט רבי חייא ניין וואס פאלט דיך איין גערעכט זענען זיי. דאס איז דער גאט וואס זיי רופן דער גאט פון די זון, אלהא דמרגלא דנהור, ס'איז דא אזא גאט, ס'איז דא אזא כח, נישט קיין גאט, א מלאך, ס'איז דא א מלאך, יעדע אינדערפרי ווען ס'קומט ארויף די זון, קומט עפעס א, עפעס א מלאך, קומט עפעס א כח און ס'באלייכט די, ס'באלייכט די מזרח, ער מעכנט אויף כולי שערי רקיע, און דער ממונה, דער מלאך גייט אריין אין די זון, דאס איז, דאס איז די זון, דאס איז די, דאס איז די, די עובדי, עובדי השמש, ס'איז בעצם, אנדערע ווערטער, לאמיר הערן וואס ער זאגט דא, וואס ער זאגט דא איז, דאס מיין איך אמת.

מען דאווענט דאך, מען דאווענט שחרית, מען דאווענט מעריב, אבער אבער, אונז ווייסן נישט בעצם פארוואס אונז דאווענען שחרית, פארוואס אונז דאווענען מעריב, וואס וואס איז די ענין אז אינדערפרי דאווענט מען שחרית ביינאכט דאווענט מען מעריב, מען מאכט א גאנצע ברכה אינדערפרי, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, דאס איז א פסוק פון פון פון פון ישעיה יא עושה יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע די די סידור האט זיך געשעמט צו זאגן אזוי שארף בורא רע האט עס געטוישט אביסל צו בורא את הכל דאס איז א פסוק כידוע אז דעם פסוק מיינט עפעס דאך סתם די גמרא זאגט מ'דארף מזכיר זיין מדת יום בלילה מדת לילה ביום ס'דא אין דעם טייטשן על פי קבלה וואס גייט דא פאר? ישעי' הנביא רעדט פון קעגן לאפוקי א געוויסע שיטת אלילות, א געוויסע שיטת עבודה זרה, וואס מ'האט געזאגט, מי שברא יום לא ברא לילה, מי שברא לילה לא ברא יום, מי שברא טוב לא ברא רע, מי שברא רע לא ברא טוב, ס'איז דא צוויי געטער, אהורה מזדה, יא, צוויי געטער, זיי דינען טוב און רע, זאגן אונז ניין, ישעי' הנביא מיט א חידוש עצום, ס'איז נישט סתם א חידוש, עס איז א, זאגן אז אייבערשטער האט אלעס געמאכט, אבער ס'דאך דא א בעיה, דער אייבערשטער האט געמאכט רע, אייבערשטער האט געמאכט לילה די זעלבע, יא. עושה שלום ובורא רע, דאס דאס זאגן אונז אינדערפרי. אבער אונז כאפן נישט וואס אונז זאגן, פארוואס כאפן אונז נישט וואס זאגן, עס איז א נוסח, עס איז א מין הלכה, מען זאל זאגן וואס שטייט אין סידור זאגט מען. און אונז כאפן נישט בכלל וואס איז דאס שחרית, וואס איז דאס עבודת השם, וואס איז דאס עבודת התפילה, פארוואס כאפן אונז נישט? ווייל אונז זענען נישט קיין געצן דינער. און מזמן וואס איז בטל יצרא דעבודה זרה במערב וואס איז בטל, אבער מזרח איז נישט געהעריג בטל, אבער במערב איז עס בטל, ס'איז אונטערגעגאנגען גראדע די זון. איז אה בטל אזוי שטייט אין אסאך ספרים איז בטל חשק עבודת השם וואס מען רופט עבודת אלוה עבודת אלהים ס'איז א ווארט וואס ס'איז א משל ביי רוב מענטשן א משל ס'געווארן א משל ס'מיינט עבודת השם ארבעטן אויף זיך ווי זאגט דער סלאנימער רבי דו ווילסט דינען גאט דין זיך מאך זיך דינער מאך זיך מער ריסעפטיוו אקעי קען הערן זאגט דער רמב"ם זיי זיך משלים מיט דיינע מידות אלץ פיינע ווארט. אויב עס שטייט דאך א ווארט לעבוד את השם, קרא איכה עם שמש מבקשי פניך, יא? נישט קיין דזשאוק דאס, נישט קיין ווערטל, נישט קיין משל. נאר וואס? אונז געדענקען נישט דאס, אונז אונז האבן פארלוירן טאטש מיר ווייסן נישט וואס דאס איז, עס שטייט אויף מ'דינט די זון, יא עפעס א צייט, עפעס א דין, עפעס א חק, ווען די זון קומט ארויף זאגט מען שחרית. זאגט רבי חייא קום הער, ניין ניין ניין דאס איז נישט קיין דזשאוק, טראכט אריין, ס'איז דא דא און די בני מזרח איז נאכאלץ דא, במזרח במקום המזרח דארט איז דא מענטשן, זיי רעדן צום גאט פון די זון, זיי רעדן צו דעם גאט, זיי האבן פאר אים א נאמען, א ספעשל נאמען. זיי ווייסן וואס גייט פאר, זיי זענען נישט מטורפים, אוודאי זיי זענען טועים, טועים גדולים, די רגע, די נעקסטע רגע וואס זאגט, וואס זאגט ער, שרייט רבי חייא, וואס וועט זיין, ווי לאנג וועט זיין אזא הסתר פנים, כאילו דאס איז די פראבלעם, אבער אין א געוויסע זין דאס איז נישט די פראבלעם, דאס איז די הצלה, נאך א מזל אז ס'איז געבליבן די גוטע געצן דינער, ס'איז נישט א פראבלעם, פאר רוב מענטשן איז עס א פראבלעם, נקרא ולא מתרגם, אבער פאר דער וואס וויל וויסן וואס גייט דא פאר. דארף פרעגן אפאר געצן דינערס ווי האט משה רבינו געלערנט אין ישראל יא אין זיין ישראל בלעם די געצן דינערס זיי האבן א חיות זיי האבן די זאך וואס הייסט לעבעדיגע עבודת אלהים זיי זיי לעבט עס די זון די זון ווייסט יעדער איינער וואס ס'איז מ'קען ארויף שטיין און זען ס'איז א לעבעדיגע זאך לעבעדיג ס'קומט ס'איז א ריעל טינג ס'איז זייער ריעל ס'איז פארט פון די וועלט נישט עפעס א משל די זון איז נישט קיין משל ס'איז אסאך משלים פון די זון אה שיינט אזוי ווי די זון קרן אור פניו אלץ פיין דאס איז אפשר א משל אבער די זון אליינס איז נישט קיין משל די זון איז כמות שהיא ס'איז דא געצן דינער אין מזרח וואס זייער געטשקע איז אזוי קלאר אזוי פשוט אזוי ווי די זון זיי דינען טאקע די זון. אה, האבן זיי טאקע געמאכט א טעות. קומען די חכמים, חכמים אמיתיים און זאגן, העי, זענטס משוגע? מ'דארף נישט דינען די זון, זאגט אברהם אבינו, דין דער וואס איז ממונה על הזון, אויפן זון איז א מלאך, וואס איז אויפן מלאך, און אויפן מלאך איז נאך א מלאך, און אויפן מלאך, אה אה אה, ביזן אין סוף. אוודאי, האסט א טעות, ס'הייסט, וויבאלד ס'איז אזוי בולט, וויבאלד ס'איז אזוי פשוט, וויבאלד ס'איז אזוי לעבעדיג, קומט שוין פון דעם א געוויסע הגשמה, און פון הגשמה קומט פון דעם פארשידענע אנדערע רעות וואס קומען ארויס פון דעם, ס'נישט די איינציגסטע פראבלעם, קומט פון דעם. אלע מיני טעותים, ס'הייסט מ'מאכט די טפל פאר דער עיקר, מ'מאכט א פרט פאר א כלל, הייבט אן צו מיינען אז די זון, אז די זון גייט אונטער איז א אנדערע גאט, ניין, ס'איז די זעלבע גאט מיט א אנדערע לבוש, יא, די זעלבע מיידל אנדערש געשלייערט, דאס איז, דאס איז גאט, יא, דאס איז די שכינה, שטייט אין תיקוני זוהר, בגדים שלבשה לה שחרית, לא לבשה לה ערבית, דאס איז א משל אויף די שכינה. אבער מיינט נישט אז ס'איז נישט זיינע בגדים, מיינט נישט אז ס'איז נישט עכט, מיינט נישט אז ס'איז נישט לעבעדיג, ס'קומט ארויס יעדע אינדערפרי, א מלך מיט א והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח לשמש שם אוהל בהם יא דאס איז די שמש כאילו איז די חתן ווער איז די חתן די תורה איז די חתן שטייט שפעטער גאט כביכול איז די חתן דער יוד קיי ואו קיי מיט ספירת התפארת אזוי זאל מען זאגן ספירת התפארת קומט ארויס פון אימא ביינאכט און עס גייט ארויס צום כלה צו די שכינה אינדערפרי דאס איז די זון וואס קומט ארויס ליטערלי יא ס'גייט ארויס ממזרח פון תפארת למערב צו די שכינה, דאס איז שכינה במערב, דאס איז די סדר הזון, דאס הייסט ווען קוקסט אויפן זון יעדן טאג זעהסטו א מאווי, דאס איז די זוהר, עברי טייטש איז נישט קיין חידוש, זעהסט א מאווי, ווען ווער ס'קוקט ארויס גייט ארויס אין די פרי און ער זעהט ווי די זון קומט ארויף, זעהט ער א מאווי, א מאווי איז דאך אויך נישט די זאך אליינס, אויב איינער הייבט אן א מאווי קען מען זיך טועה זיין, ס'דא מענטשן וואס ווערן עדיקטעד צו מאוויס, ער ווערט מאָוויס איז אַ שיינע זאַך, עס ווייזט דיך וויאַזוי לעבן אַרבעט, עס ווייזט דיך, עס קען דיך עפּעס ווייזן אַ דבר שבקדושה, עס קען דיך ווייזן אַ סך זאַכן, אָבער אויב מען ווערט אַדיקטעד צו די מאָווי און נישט צו די זאַך וואָס ער רעפּרעזענטירט, יא, אַנשטאָט, אַנשטאָט צו לעבן אַליינס, לעבט מען דורך יענעם, יא, עס הייסט ליווינג וויקעריעסלי, יא, לעבט דורך יענעם, דער קוקט אַזויפיל מאָוויס, דער מיינט שוין, ניין, אַ מאָווי איז נאָר אַ משל, אַ היכי תמצא דיך צו אויסלערנען וויאַזוי צו לעבן דיין אייגענע לעבן, דאָס איז חיות, דאָס איז אַ לעבן, דאָס איז ידעתי גואלי חי, אַ לעבעדיקער גאָט. נישט קיין אלהים אחרים, נישט קיין עצביהם כסף און זהב און אזוי ווייטער, דאס איז די בעיה. אבער ווען האסט נישט קיין מאוויס, קענסטו אלץ זיין טויט פאר אנדערע ריזן. סתם די לעבן איז אזוי משעמם, ס'איז גארנישט, ס'געשעט נישט גארנישט, ניין. יעדן טאג איז א מאווי, יעדן טאג איז א מעשה, יעדן טאג איז א ניגון, יעדן טאג איז א סיפור שלם, יעדע זאך, יעדע זאך וואס געשעט איז א סיפור, יעדן טאג. די זון קומט ארויף, אונז זעען עפעס מורא'דיג, ס'איז קרעיזי ווי מ'זעט, מ'דארף, די וואס טוען ווייסן יא, מ'דארף גיין אמאל אין. אין נעטשור אין טבע דאס צו זעהן ווען שלאפן אזוי ווי רבי חייא האט געטוהן יא שלאף אביסל אינדרויסן און זעהן די זון קומט ארויף אינדערפרי wow this is it's a real thing it's it's there's something to מען קען פארציילן א איד דארף א איד דארף איך מיין אז מען דארף מאכן אזא חבורה אה נישט יעדע מאל ווערן א מצוה נישט למוד איינמאל מען דארף גיין אין די וואלד ביי פארטאגס אדער מען דארף נישט אפילו גיין אין די וואלד מען קען אויך גיין אין די גאס קוקן ווי די זון קומט ארויף וואו אזא אינטערעסאנטע מעשה כ'האב עס געזעהן א די זון קומט ארויף נאכדעם גייט מען אין שול פארציילט מען פאר די עולם די מעשה ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע אקעי דאס איז שוין אפשר א משל אה צי ס'איז דא א חלון אדער נישט אבער ס'איז טאקע דא דאס הייסט די חלון איז יא דא ס'איז נישט דא ס'איז דא א גאנצע ס'איז דא דא א סטארי צו פארציילן אונז מיינען אז ס'איז ברכת יוצר איז עפעס א מצוה מ'דארף זאגן. דא א מעשה צו פארציילן ווען מען גייט אריין טיפער אין ברכת יוצר זעהט מען ס'איז דא דארט מלאכים יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים, וואס זענען די משרתים? די משרתים וואס ער זאגט דא די ממונה אויפן זון ער איז די משרת יא ווער איז ער? הכין ופעל זהרי חמה טוב יצר כבוד לשמו דאס איז נישט נאר א משרת ס'איז אויך איז א כבוד השם דאס איז א וועג וואס דער אייבערשטער טוט וואס דאס איז א גאנצע סטארי מען פארציילט עס פאר די חברים יא מען גייט אין שול מען זאגט רבן יוצר אור ובורא חושך איז פורס על שמע מען זאגט בעצם מען זאגט צו גאט מען זאגט אים יא טענק יו אדער און איך אפרישיעט עס כ'בין עס מכיר איך זעה ברוך אתה השם יוצר אור דאס איז א מעשה שלם דאס איז א גאנצע מעשה א סיפור צו פארציילן און טיפער איז דאס דאס איז א אימעזש דאס איז א ווידיאו דאס איז א מאווי פון פון די עולם האצילות פון די ספירות עליונות דאס וואס די זון גייט ארויס, דאס איז פונקט אזוי זעט עס אויס. הא, די זון איז די ספירות? ניין, די זון איז א לבוש פון די ספירות, ס'האט פופצ, נאך פופציג טויזנט מיליאן התלבשות'ן איז אין די זון וואס אונז זעען. אקעי, אוודאי זאלסטו נישט זיין קיין נאר, ס'נישט זיין קיין עבודה זרה. אבער ס'איז, ס'איז א מאווי, ס'נישט עפעס א, עפעס א נישט אינטערעסאנטע זאך, עפעס א סתם א פאקט. און דער רבי חייא זאגט, אונז האבן פארגעסן, אונז ווייסן נישט, אונז פרומע אידן, אונז האבן גאנץ פארגעסן צו קוקן אויף די וועלט אזוי ווי די מאווי. אונז מיינען אז ס'איז עפעס א הלכה זאגט מען זאל זאגן. נאך א מזל, נאך א מזל בעצם אז ס'איז דא אפאר געטשקע דינערס דארט אין מזרח. און זיי, זיי, זיי האבן טאקע דעם טעות אביסל אז זיי מיינען אז די מאווי איז איז די לעבן און ס'איז נישט נאר א פיקטשער וואס לערנט ווייזט דיך די לעבן, אקעי, אביי, אבער עטליעסט האבן זיי, ווייסן זיי וואס ס'איז, ווייסן זיי די סיגניפיקענס פון די זון ארויפקומען, א דבר נפלא. זאגט אים רבי יוסי, זאגט אים רבי יוסי, דאס איז די טייטש, דו פרעגסט, כאילו ס'דא דא א שאלה, ס'דא א פרומע שאלה, וואס הייסט אז ס'דא געצן דינערס, מ'האט שוין אזויפיל יארן געדאווענט פאר ראש השנה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, ס'העלפט, די תפילות העלפן, דרך אגב זיי העלפן, מענטשן ווערן מער, הייבן אן צו אנערקענען מער, בדרכים חיצוניות, בדרכים פנימיות, ס'העלפט, ווי קען זיין אז ס'נאך דא? זאגט ער דארפסטו כאפן ס'איז בעצם א משנה אין סנהדרין אין אין סנהדרין אין עבודה זרה אבער ער געט א נייע פשט אין דעם משנה יא די משנה זאגט א פילאסאף האט געפרעגט פאר רבן גמליאל אם אלהיכם אויב דיין גאט האט פיינט עבודה זרה יא פארוואס מאכט ער עס נישט חרוב ער איז דאך שטערקער פון די ענק זאגן אז ס'דא איין גאט ער איז שטערקער פון אלע געטשקעס נו וויאזוי פארוואס זענען נאך דא געטשקעס אויף די וועלט זייט אינהאלט יא למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם וואס זאגן די אידן ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה אלעס קען ער טון נו און ס'נאך אלס דא די עצביהם זיי עקזיסטן נאך האט ער אים געענטפערט ר' גמליאל אילו היו עובדים לדבר שאין בו צורך לעולם מילא ווען זיי וואלטן געדינט סתם א זאך זאגסט עס איז סתם אינטיירלי דיסטראקטיוו ס'איז פאנטאזיע עס איז א פאנטאזיע עס איז א פאנטאזיע יא איך זאג עס שוין טיפער אז עס איז געווען א פאנטאזיע, א פאנטאזיע איז א זאך וואס עקזיסטירט אינגאנצן נישט, שוין, עס איז טאקע עקזיסטירט עס נישט ווייל גאט איז שטערקער, ווייל עס עקזיסטירט נישט. אבער עכשיו שהם עובדים לחמה וללבנה ולכוכב זיי דינען דאך נישט סתם געטשקעס, אנדערע ווערטער אפילו זיי דינען יא געטשקעס, א געטשקע איז דאך נאר א סימבאל פון די זאכן וואס עקזיסטירן יא, יא אוודאי האט ר' גמליאל געוויסט אז ס'דא געטשקעס, פארוואס ברעכט נישט די אייבערשטער די געטשקעס ווייל די געטשקע איז נישט דער ווארט. די ווארט איז די חמה, די לבנה, אדער די כח החמה, די כח הלבנה, די נשמת הגלגל, וויאזוי איך וויל עס רופן, זיי דינען דאך זאכן וואס יש בהם צורך לעולם, האט ער געזאגט, יאבד העולם מפני השוטים, זאל דער אייבערשטער ווייל אפאר שוטים האבן מחליט געווען צו רופן די זון א גאטשקע, גייט דער אייבערשטער אויסלעשן די זון, וואס הייסט פאר, ניין, נאר עולם כמנהגו נוהג, שוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין, די מענטשן, אנדערע ווערטער, נאר וואס טייטש די זוהר, וואס טייטש די זוהר, ווען די עבודה זרה וואלט געווען אינגאנצן פאנטאזיע, אזוי ווי מען לערנט אין חדר, אזוי ווי מען לערנט בנגלה. וואלט עס טאקע נישט עקזעסטירט, וואלט מען טאקע געדארפט אינגאנצן חרוב מאכן. אבער זעסט דאך אז עס עקזעסטירט נאך, זעסט דאך אז די אייבערשטער טוט עס נישט נאר עס עקזעסטירט נאך, ס'איז דאך דא מענטשן וואס דינען עס, כפשוטו. פארוואס? ווייל עס איז נישט אינגאנצן קיין פאנטאזיע. ס'איז דאך דא אין דעם א אמת, ס'איז דאך דא אין דעם א תועלת לעולם. ס'איז פשוט א, נישט א גוטע טרענסלעישאן פון א געוויסע נקודה של אמת. קען די אייבערשטער עס נישט חרוב מאכן, וואס די אייבערשטער דארף טון, איז אפנעמען, אראפנעמען דעם לבושים, אראפנעמען די לבושים פון די וואס אונז רופן ס'טראכט פון די עגל, יא צוריק צום עגל, פון דעם עגל, און ווייזן וואס איז די ריכטיגע פשט פון די זון, וואס די וואס די מאווי זאגט, וואס די נמשל פון די מאווי, וואס וואס וואס וואס פילמט ער דער מאווי, נישט צוברעכן, אזוי זאגט ער טייטש די פסוק, שטייט דאך א פסוק און ער ברענגט, ער ברענגט, ער ברענגט א א. א מעשה אז רבי אלעזר האט געטראפן א גוי, די זעלבע זאך, די גוי האט אים געפרעגט שטייט א פסוק, שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר, האט יענער געזאגט, א נוצרי, לכאורה א קריסטשען טענות, קלאסיק קריסטשען טענות, זאגן דא איז דאך א ראיה אז אונזער רעליגיע איז גערעכט און נישט ענקערס, שפת אמת תכון לעד, זעהסט דאך אז די גאנצע וועלט, יא עס שטייט פאר א לאנגע צייט אונזער, אונזער אמונה, אונזער מלכות, אונזער שלטון, און ענקערס, ועד ארגיעה פאר א רגע לשון שקר.

שפראך איז א לבוש, א שפראך איז ארויסצוגעבן עפעס א אמת, עפעס א נקודה של אמת. אז אויף וויפיל די שפראך איז אמת, איז עס תכון לעד. ס'דא לשון שקר, א פאלשע לענגווידזש, א פאלשע ביטוי, א פאלשע שפראך, א פאלשע לבוש, ער איז טאקע ועד פאר א רגע, אבער וואס הייסט פאר א רגע? פארוואס איז עס ועד ארגיעה? פארוואס נישט לכתחילה נישט? ווייל עס איז אויך א שפראך. איז אזא פאלשע שפראך, אפילו נישטא אזא שפראך פאר פאלשקייט, לשון הרע קען מיר נישט זיין א שפראך פאר פאלשקייט, קען זיין א פאלשע שפראך, דאס הייסט ער איז א שפראך, למשל, זאגט נקרא דער מתרגם, אויב מען טייטשט איבער געוויסע סודות עמוקים אויף, שפראך מיינט נישט נאר א שפראך, א געוויסע עולם מושגים, יא, אויף א געוויסע לענגווידזש, אויף, כ'ווייס, אויף גריכיש, אויף לאטיניש, אויף כ'ווייס וואס, אויף רוימיש, און דעמאלטס וואס? מצד די הנחות וואס ליגט בילט אין צו די שפראך, גייען מענטשן מיינען א געוויסע זאך, גייען זיי האלט ווערן דערויף די עבודה זרה, דאס איז דאך די מעשה פון די דור הפלגה, אז דא הייבט זיך אן די שבעים אומות, פארוואס נישט פלג השם לשונם, יא, זייער שפראך האט זיך געטוישט, הייסט אנדערע מושגים, אלץ קומט פון די זעלבע איידיע, די זעלבע אמת, און ווען מען לייגט עס אריין נאך א שפראך נאך מיינען זיך אן מענטשן צו שלאגן, איך זאג איך עקשן זיך אויף מיין שפראך און איך עקשן זיך אויף דיין שפראך, עס קען דאך זיין ווי מען זאגט אמאל, ס'איז אלץ סעמענטיקס, יא, קען דאך זיין אז מיר דינגען זיך נישט, ענק דינגען זיך אויף וועלכע נאמען צו רופן די גאט, וואס א חילוק ווי אזוי ער הייסט, דעם האט דער נביא געזאגט יא, אז אהפוך לכל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד, דאס הייסט, אמאל וועט מען מאכן א קלארע שפראך, דאס הייסט ס'איז שפה ברורה, ס'שטייט נישט א אמת ברורה, אמת איז אלעמאל געווען, אבער לעתיד לבוא, דאס הייסט די תיקון וואס מ'זאגט, שפת אמת תכון לעד, איז אז ס'גייט זיין א אמת'דיגע שפראך, אז מ'גייט פאררעכטן די טעותים וואס איז דא אין יעדע שפראך, די מכשולות וואס ברענגט ארויס א די שבעים לשונות, שבעים לשונות שטייט נישט אהרן אויערן אזוי ווי שבעים כיסויים, שבעים לבושים, ארום די די נקודה של אמת, ארום די אמת'דיגע שפראך, ארום די אמת, און דעי אלע וועלן ווערן שפה אחד, שפה אחד מיינט ווען אלע רעדן די זעלבע לענגוויטש? ניין, אבער עס ווערן שפה אחד אזוי ווי כדור און צמח, וואס הייסט אפילו ווען איך רעד מיט א חבר מיינט נישט דווקא ניצן די זעלבע ווארט, אונז פארשטייען זיך, אונז וועלן זיך פארשטיין אז אונז רעדן פון די זעלבע זאך. אקעי, דאס איז דאס איז גענוג אויף צו פארשטיין די ערשטע שטיקל זוהר וועגן די וועגן דעם עבודה זרה וועגן שפת אמת תכון לעד. די זוהר מאכט עס מאכט נישט קלאר די קאנעקשאן ער גייט צו נאך א זאך צו מסביר זיין אנדערע מהלכים פון גלות ווי די שכינה גייט יא אין גלות שכינה גייט נישט אין גלות נאך א גאנצע שמועס דאכט מיר גייט ער אריין אין די גאנצע שמועס בפירוש פון די ענין פון די עגל. כ'מיין אבער אז ס'איז, אז ס'איז קלאר מתוך מתוך ההמשך. כ'האב נישט געזען קיינער זאל זאגן קלאר. נישט געקוקט אויך נישט. אבער ס'איז קלאר מתוך ההמשך אז דאס איז בעצם די ענין פון די חטא העגל. אהרן הכהן איז געווען א גרויסן בעל לשון, יא. אוהב שלום. אהרן הכהן איז געווען, אהרן שטייט נתתיך אלהים לפרעה, ואהרן הכהן אחיך יהיה נביאך, יא, אהרן איז א נביא, וואס הייסט א נביא אין דעם שפראך? א טרענסלעיטער, יא, א ספאוקס פערסאן. אהרן'ס זשאב איז געווען אלעמאל צו נעמען וואס משה די אמת די נקודה של אמת וואס משה זאגט און עס מסביר זיין פאר יעדן איינעם לפי ערכו און לפי הבנתו ער זאגט משנה עס איז אפילו משנה מפני השלום יא וישנה ואת נערותיה ער טוישט אירע לבושים ער איז משנה משנה די לבוש אביסל אז ער מאכט עס בעסער ער טוט אן בגדי הקודש אשר לאהרן ער מאכט מענטשן זאלן פארשטיין יעדער איינער לפי שפתו לפי לויט זיין שפראך לויט זיינע מושגים לויט זיינע הבנות וואס משה רבינו פארקויפט. ווען קומען ערב רב ווען קומען מענטשן צו מיין צו אהרן און זאגט עשה לנו אלהים און ער האט געהערט האט ער געזאגט יא און גערעכט זענען ענק זה משה האיש לא ידענו מה היה לו אונז פארשטייען נישט משה רבינו מאך אונז א עגל האט ער עס געמאכט אבער

נאר וואס, מען זאגט ואשליכהו באש ויצא העגל הזה ערגעץ, ערגעץ איז געווארן צו שטארק דעם שפראך, די לשון העגל, די די שפראך פון די עגל, מען זעט קלאר, זיי האבן געזאגט אויף דעם אלה אלהיך ישראל, יא דאס זענען דיינע, דאס זענען דיינע געטער, דאס איז דיין גאט, ס'איז ס'איז א הכרזה, ס'איז געקומען מענטשן, מען זאגט אויף דעם זאך, ס'האט געדארפט זיין א מאווי פון די גאט, מען זאגט אז אלה אלהיך ישראל. די זוהר רופט אויף דעם די פסוק נופת תטופנה שפתי זרה ואחריתה מרה כלענה ווי די משלי רעדט פון די אישה זרה פון א זונה פון א צווייטע אישה נישט די נישט אשתך א יונגל א מאן א יונגערמאן גייט אין די גאס און עס קומט א זרה און זי רעדט זייער שיין רעדט זייער שיין פארוואס רעדט זי שיין מען דארף דאך הערען זי רעדט שיין ווייל זי רעדט פון די ענין פון אהבה פון די ענין פון יחוד פון די ענין פון ברית. דאס מיינט לאוו יא אבער דאס מיינט קאנעקשאן און אסאך מאל איז דא אזא אזא זאך זה משה האיש פשט די גאנצע דרוש און זה זה משה האיש לא ידענו מה היה לו ער ווייסט נישט ער זעט נישט אינדערהיים פילט ער נישט דעם דעם קאנעקשאן דעם ברית דעם אנדערע ווערטער האט נישט קיין שפראך ער האט עס והיא חברתך ואשת בריתך ער האט עס ס'איז א פאקט ס'איז דא אזוי ווי ס'איז דא א איד אסאך אידן זענען דאך אזוי יא און אונז זענען דאך אידן אונז האבן מקבל געווען מורשה קהלת יעקב תורה און מצוות חוקים און משפטים באהבה רבה שטייט אין די סידור אבער אונז ווייסן נישט דערפון אונז האבן נישט קיין ניק שפראך אונז האבן נישט קיין זיי האבן א זאך נאלמתי דומיה מוחין דעיבור יא אונז האבן נישט קיין אונז האבן נישט קיין ווערטער צו רעדן וועגן דעם. קומט א צווייטער נופת תטופנה שפתי זרה קומט א אישה זרה זי איז זייער גוט אין שפראך און די סיבה פארוואס א מענטש ווערט נמשך צו שפראך איז נישט בטעות יא מ'דארף דאך הערן ספר משלי איז נישט משוגע לייגט זייער גוט אראפ אביסל צו גוט יא חסידישע בחורים טארן נישט לערנען ספר משלי זאגן ספר משלי ווייל ער לייגט צו גוט אראפ וואס די אישה זרה זאגט. ער גיבט איר א גאנצע ספיטש, איינע פון די לענגסטע ספיטשעס אין ספר משלי, אפשר די לענגסטע, נישט ממש, איז די די דרשה, די דיבורי חשק, דברי פיתוי וואס די זונה, די אישה זרה זאגט, יא? זי זאגט עפעס? פארוואס פארוואס הערט ער איר אויס וואס זי זאגט בכלל? ווייל זי זאגט ווערטער, בעצם רעדט זי, ער כאפט נישט, דאס איז דאך די נקודה וואס מ'זאגט, ער כאפט נישט אז עס רעדט זיך וועגן זיין ווייב, ס'רעדט זיך וועגן די. איילת אהבים ויעלת חן, די אריגינעלע איילת אהבים, נאר דארט האט ער נישט קיין שפראך, ער ווייסט נישט דערפון, ער קען נישט רעדן וועגן דעם. הערט ער ווי די אישה זרה רעדט, און ער זאגט, wow! לכה נרוה דודים, נתעלסה באהבים, נרוה דודים, נתעלסה עד הבוקר, און אזוי ווייטער. מאכט אסאך סענס, ס'איז ריכטיג. וואס הייסט ס'איז ריכטיג? אוודאי איז עס ריכטיג. ס'איז נאר גענומען די שפראך וואס האט געדארפט זיין א לבוש, ס'האט געדארפט זיין פאר די אשתך, און ס'איז געווארן פאר אישה זרה. כאילו אזוי ווי ויעזב בגדו אצלה, ווי האבן גערעדט צוויי אנדערע פרידים, וינס ויצא החוצה, יא? די אשת פוטיפר האט געכאפט די לבוש, און ער איז געבליבן נאקעט פאר צרה. וואס דארף מען טון? נישט אז מ'דארף נישט אויסהערן, נישט קענען רעדן, מ'דארף טרעפן וואס מ'דארף טון איז. ווי מען זאגט ווען עס גייט פסח, דארף פסח דארף קענען טרעפן אמאל, דארף קענען, פאר דעם שטייט שפעטער וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן, פרוע איז טייטש אזוי ווי פרע את ראש, ער האט איר מגלה געווען, פריעה אזוי ווי פריעת ראש האט געעפנט, געווען פארמאכט, און ס'געווען צוגעדעקט מיט דעם לבוש פון עגל הזהב. האט אים אהרן געעפנט ער האט געזען אז עס איז צרות ער איז געבליבן נאקעט האט דער ערב רב די די פאלשע טרענסלעישאן גע'גנב'עט די פירוש גע'גנב'עט גע'גנב'עט די בגד וואס דארף מען קענען טוהן וואס דארף מען קענען טוהן אזוי ווי עס שטייט אין רשי און דאס איז שבת פרה היינט תבוא אמו ותקנח צואת בנה מ'דארף נעמען דעם שפראך דעם אמו די איש אשר אמו תנחמנו א מאמע איז אזא איינע וואס האט א שפראך א ר' געווענליך, א ליסטע למשל, א מאמע קען רעדן מיט אירע קינדער, קען רעדן צו זיי א שפראך זיי הערן, א כהן'ס דזשאב, יא, רעדן מיט זיי אויף א וועגן וואס זיי פארשטייען. מ'דארף נעמען די אלע ווערטער, די אלע לשונות, אלע לשונות של אהבה ושל חיבה, אלע לשונות של שמחה ושל תענוג, אלע לשונות של גליק ושל נחת ושל הצלחה, וואס ס'איז דא אין די וועלט, און די די פרומע אידן האבן נישט גענוג אזעלכע לשונות, וויפיל וויפיל וויפיל. וויפיל פרומע לאוו סאנגס זענען דא? כ'רעד נישט חס ושלום פאר א אשה זרה, רעד איך פאר די אזוי עס שטייט אין אין אין אין אין משלי יא? פאר די אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת. שטייט אזוי. אבער וואס אה ס'איז נישט קיין צניעות, שוין, אמת, די גאנצע ענין פון צניעות, שוין. אבער וועגן דעם איז עס נופת תטופנה שפתי זרה האט אסאך א בעסערע שפראך דארף מען ארבעטן אויף דעם מתפלל זיין דאס איז די אמת'דיגע דזשאב די אמת'דיגע דזשאב אמת'דיגע דזשאב פון די מרדכי הצדיק ותלבש ווי מיט אסתר המלכה ותלבש אסתר מלכות פון מרדכי הצדיק ויצא מרדכי מלפני המלך בלבוש מלכות די דזשאב פון די פון די צדיקים פון די וואס האלטן ביי דערביי נישט די וואס ווילן אנטלויפן און ס'איז נייע מלבושים, חנוך תופר מנעלים היה, דארף נייע נייע מלבושים, וואס איז נייע נייע מלבושים, ברענגען נייע שפראך, ברענגען נייע קליידער, שפה, ווארים שפה איז אויכעט א, אויכעט א קלייד, יא, שפת חלוק, א ברעק פון די קלייד, יא. שפתיים, די ליפן. דארף קענען ברענגען נייע ליפן צו די תורה, דארף קענען ברענגען. א נייע תורה וואס וואס גייט זיין וואס איז דאס די תורה וואס איז חוקת התורה תורה וואס איז האט ווערטער און ס'קען טאקע נעמען די אלע ווערטער אדער זיי מען רופט עס מיילן זיינע צרות און איך ווייס וואס נעמען די אלע ווערטער און זיי זאגן אזוי ווי זיי זענען דארט ווי מען דארף זיי זאגן סאו דאס איז אונזער עבודה, דאס איז אונזער ארבעט, שנצליח.